בעזרת השם יתברך, מסכת כתובות דף פ ב, מיר הייבן אן דף פ ב עמוד א', אכט שורות פון אויבן ביי די צוויי פינטלעך, ההוא גברא דנפלה ליה יבמה במתא מחסיא, איז אזוי, נעכטן האמיר געזען א מעשה ההוא גברא דנפלה ליה יבמה בפומבדיתא, א מעשה מיט א מאן וואס איז אים געפאלן א יבמה אין די שטאט פומבדיתא, און מיט די נעמען וואס אונז נוץ מיר דא אין סוגיא, ראובן איז געשטארבן אן קינדער, און זיין ווייב רחל, האט מען געדארפט מייבם זיין, איז ראובן געהאט א ברודער שמעון, שמעון האט איר געוואלט מייבם זיין, אבער ווי מען האט נעכטן געזען איז עס געווען נאך א ברודער לוי, וואס לוי האט געסטראשעט פאר שמעון אז ער גייט געבן א גט פאר רחל, און ברגע וואס ער געט א גט פאר רחל, קען שוין שמעון מער נישט מייבם זיין נאר מען דארף חולץ זיין, אזוי האט לוי געסטראשעט שמעון, האט שמעון געזאגט פאר לוי, וואס פעלט דיך עס אויס, פארוואס ווילסטו עס טון, ווייל דו ווילסט געלט, איז האב איך אן עצה, איך געב דיך האלב פון די געלט, און זיי האבן טאקע געמאכט א קנין, און אזוי ארום, עט דיך גארנישט פעלן, געלט עסטו האבן, און לאז מיך מייבם זיין, האבן מיר געזען אז רב יוסף האט געפסקנט אז אף על גב דזבין לא הוה זביניה זביני, אז די מכירה איז נישט קיין מכירה, פארוואס? ווייל אז היות וואס חזל האבן מתקן געווען אז שמעון האט נישט קיין רעכט צו פארקויפן די נכסים וואס ראובן האט דא איבערגעלאזט, די נכסים וואס זענען משועבד צום שומרת יבם, און ממילא אז ער האט יא פארקויפט איז די מכירה נישט חל, אזוי האבן מיר נעכטן געזען די פסק פון רב יוסף, זאגט יעצט די גמרא אז ס'איז געווען אן ענליכע מעשה אין מתא מחסיא אין א צווייטע שטאט, ההוא גברא, דנפלה ליה יבמה במתא מחסיא, בעא אחוה למיפסלה בגיטא מיניה, זעלבע מעשה, ראובן איז געשטארבן אן קינדער, שמעון האט געוואלט מייבם זיין, און לוי האט געסטראשעט אז ער גייט איר געבן א גט, אמר ליה, האט שמעון געזאגט צו לוי, מאי דעתיך, פארוואס ווילסטו איר געבן א גט, אי משום נכסי, ווייל דו ווילסט געלט, האב איך אן עצה, אנא בנכסי פליגנא לך. איך וועל זיך צוטיילן מיט דיר מיט די געלט האלב און האלב, איז פעלט דיך נישט אויס דארפסט נישט געבן א גט. אמר ליה, האט לוי געזאגט צו שמעון, מסתפינא דעבדת לי כדעבד פומבדיתאה רמאה, איך האב מורא אז דו ווילסט מיך אויספאפן אזוי ווי דער פאפער פון פומבדיתא, רשי זאגט מען טרעפט אין אפאר פלעצער אז מען האט גערופן די מענטשן פון פומבדיתא פומבדיתאה רמאה, דו ווילסט מיך אויספאפן, פשט אזוי ווי מען האט נעכטן געזען ביי די מעשה פון פומבדיתא אז ר' יוסף האט גע'פסק'נט אז די גאנצע קנין איז נישט קיין קנין, איז דא אויך דו ווילסט מאכן אזא סארט קנין, וואס דער קנין וועט נישט זיין קיין קנין איך האלט נישט דערביי. אמר ליה, האט שמעון געזאגט צו לוי, טאמער דו האסט מורא אלס דעם, האב איך אן עצה, אי בעית פלוג לך מהשתא, ווייסטו וואס, לאמיר זיך טיילן יעצט, פשט ווי רשי איז מסביר, לאמיר יעצט מאכן א קנין, אז דער קנין זאל חל זיין שפעטער נאכדעם וואס איך בין מייבם, וואס פשט פון דעם? פשט פון דעם איז אזוי, די צוויי ברודערס פון מתא מחסיא, זיי האבן געוואוסט פון די מעשה אין פומבדיתא, אבער וואס? זיי האבן געהאלטן אז די איינציגסטע סיבה פארוואס די קנין דארט האט נישט חל געווען איז ווייל היות וואס שמעון האט געוואלט דא פארקויפן א חלק פאר לוי איידער וואס ער האט מייבם געווען רחל איז פאר וואס ער איז מייבם רחל האט ער נישט קיין רעכט צו מאכן אזא קנין אבער זיי האבן געהאלטן אז נאכדעם וואס א מאן איז מייבם א פרוי נאך די יבום אוודאי האט ער א רעכט צו טון מיט די געלט וואס ער וויל און ממילא האט שמעון געזאגט פאר לוי, מאך יעצט א קנין, אבער די קנין העט נאר חל זיין נאכן יבום, איז דא העט עס יא העלפן, דא העסטו יא קונה זיין האלב פון די נכסים. אזוי האבן זיי געוואלט מאכן א אפמאך. אמר מר בר רב אשי, האט מר בר רב אשי געזאגט, אז אף על גב דכי אתא רב דימי אמר רבי יוחנן, אז אפילו טאקע מען זעט אזא סארט מושג אין א צווייטע פלאץ, אז א מענטש מאכט א קנין יעצט, און ס'איז חל שפעטער, ווי זעהן מיר אזא מושג? ווייל רבי יוחנן האט געזאגט אז האומר לחבירו לך ומשוך פרה זו ולא תהיה קנויה לך אלא לאחר שלושים יום, פשט, א מענטש זאגט פאר זיין חבר דו מאך א קנין משיכה, קנין משיכה מיינט, מען שלעפט יענעמ'ס א חפץ אריין צו מיך אין רשות אריין, און זאגט ער פאר די חבר מאך דו א קנין משיכה שלעפ עס אריין צו דיר אין רשות, אבער ס'זאל נאר חל זיין אין דרייסיג טעג פון יעצט, איז די דין איז, זאגט רבי יוחנן, לאחר שלושים יום קנה, אז נאך דרײַסיק טעג העט אריבער עט די קנין חל זיין ואפילו עומדת באגם פשט ווען די קנין העט חל זיין נאך דרײַסיק טעג דארף נישט די פרה זיין אין די רשות פון דער וואס האט קונה געווען נאר די קנין וואס מ'האט געמאכט יעצט העט חל זיין דעמאלטס אפילו אז די פרה לאמיר זאגן איז אין אן אגם אין עפעס א זומפ וואס דארט בעצם העלפט נישט קיין קנין משיכה ווייל מ'דארף נישט קיין קנין משיכה אין דרײַסיק טעג פון יעצט די קנין משיכה פון יעצט האט געהאלפן אויף דעמאלטס, און ממילא אז מען זעהט אזא מושג איז לכאורה דא אויך ביי די מעשה מתא מחסיא פון שמעון און לוי, העלפט לכאורה די אפמאך וואס שמעון און לוי האבן דא געמאכט, ווייל שמעון זאגט דאך אויך דא פאר לוי אז די קנין זאל ערשט חל זיין שפעטער, איז לכאורה העלפט עס, זאגט מר בר רב אשי ניין, דא איז נישט גלייך צו דארט די מעשה מתא מחסיא האט נישט קיין שייכות מיט די מימרא פון ר' יוחנן פארוואס ווייל התם בידו הכא לאו בידו, פשט ביי די מימרא פון ר' יוחנן ווען צוויי חברים טרעפן זיך צוזאמען איינער זאגט פארן צווייטן מאך יעצט א קנין משיכה וואס זאל חל זיין נאך דרײַסיק טאג, איז דארט אוודאי קען עס חל זיין נאך דרײַסיק טאג ווייסט פארוואס? ווייל טאמער וואלט ווען געוואלט זאל חל זיין יעצט וואלט עס געקענט חל זיין יעצט, און ממילא אז ער וויל זאל חל זיין נאך דרײַסיק טאג קען ער דאס מאכן ער קען מאכן אזא תנאי, אבער דא ביי שמעון און לוי ווען זיי וואלטן ווען געוואלט זאל חל זיין יעצט וואלט עס אוודאי נישט געקענט חל זיין יעצט, יעדער איז מודה אז לעת עתה ווילאנג שמעון האט נאכנישט מיבם געווען רחל קען ער נישט מאכן דא קיין קנינים מיט די נכסים, און ממילא זאגט מר בר רב אשי אז סקען נישט חל זיין יעצט, העלפט אויך נישט אזא פאטענט צו זאגן אז סזאל חל זיין שפעטער, קענסט נישט יעצט מאכן א חלות זאל חל זיין שפעטער, טאמער בעצם קענסט עס נישט מאכן יעצט. יעצט בעצם די גאנצע נקודה דא וואס מר בר רב אשי שמועסט דא אויס איז געבויט אויף א טעות פשט, ווי מען וועט באלד זעהן, די גאנצע חשבון וואס שמעון זאגט צו לוי אז כ'וועל יעצט מאכן א קנין, ס'וועט חל זיין שפעטער. פשט כאילו שפעטער קען עס יא חל זיין. ס'איז א טעות. מ'וועט שוין באלד זען אז אפילו שפעטער, אפילו נאכדעם וואס שמעון האט מייבם געווען רחל, האלט אויך יעדער און די הלכה איז אז שמעון קען נישט פארקויפן פון די נכסים פון ראובן. און ממילא די גאנצע חשבון איז נישט ריכטיג. נאר וואס? מר בר רב אשי מיינט סך הכל צו זאגן אז נניח ביסט גערעכט, לאמיר שוין זאגן אז נאכדעם וואס ביסט מייבם קענסטו יא, אבער יעצט על כל פנים קענסטו נישט, און ממילא די גאנצע פשעטל, די גאנצע אפמאך וואס דו האסט געמאכט מיט לוי, איז סתם אזוי אפגעפרעגט, דאס מיינט מר בר רב אשי צו זאגן. נאר וואס, דרך אגב פרעגט די גמרא, אז ברענגסט דא א מימרא פון רבי יוחנן, אז רבי יוחנן זאגט אז א מענטש קען זאגן פאר זיין חבר מאך א משיכה, זאל חל זיין נאך דרײַסיק טאג, פרעגט די גמרא א סתירה, והא כי אתא רבין אמר רבי יוחנן אז לא קנה אז מען קען דאס נישט טון, ענטפערט די גמרא ס'איז א זייטיגע זאך, לא קשיא, הא דאמר ליה קני מעכשיו, הא דלא אמר ליה קני מעכשיו, פשט, טאמער ער זאגט פארן צווייטן, מאך א קנין יעצט, און זאל חל זיין יעצט נאך דרײַסיק טאג, קני מעכשיו, דעמאלטס קען די קנין חל זיין. אבער טאמער ער זאגט נישט די ווערטער קני מעכשיו דעמאלטס קען מען נישט מאכן אז א חלות זאל חל זיין נאך דרײַסיק טאג. פרעגט יעצט די גמרא, בעו מיניה מעולא, די בני הישיבה האבן א בעיא געפרעגט פאר עולא יבם ואחר כך חילק מאי, וואס איז די דין אז שמעון האט שוין מייבם געווען רחל, קען ער יעצט אוועקגעבן פון די נכסים פון ראובן צו נישט? ענטפערט עולא, ניין, לא עשה ולא כלום, אזוי ווי מען האט פריערט אויסגערעדט אז די גאנצע חשבון וואס שמעון און לוי האבן געמאכט איז סתם אזוי געבויט אויף א טעות ווייל אפילו נאך מייבם זיין קען ער אויך נישט צורירן די געלט. על כל פנים פרעגן די בני הישיבה ווייטער פון עולא חילק ואחר כך יבם מאי וואס איז טאמער שמעון געבט אוועק די געלט איידער ער איז מייבם קען ער דאס טון צו נישט? זאגט עולא ווייטער לא עשה ולא כלום. מתקיף לה רב ששת פרעגט רב ששת כ'פארשטיי נישט גייט דא פאר השתא יבם ואחר כך חילק לא עשה ולא כלום מאדעך נאכדעם וואס שמעון איז מייבם רחל קען ער נישט צורירן די געלט פון ראובן וואס ער האט געירשנט איז חילק ואחר כך יבם מיבעיא איז אוואדע און אוואדע טאמער ער האט נאכנישט מייבם געווען און נאכנישט געירשנט די געלט אוואדע אז ער קען דאס נישט צורירן, ענטפערט טאקע די גמרא, שני מעשים הוו, ס'איז נישט געווען איין מעשה אז קודם האט מען געפרעגט די שאלה און נאכדעם די צווייטע שאלה איז פשט איך פארשטיי נישט וואס דו האסט געפרעגט נאך די ערשטע תשובה וואס פרעגסטו די צווייטע שאלה ניין ס'איז געווען צוויי באזונדערע מעשות איינמאל האבן די תלמידים געפרעגט פון עולא די שאלה צו מען האט מייבם געווען און נאכדעם אוועקגעגעבן צו מען קען צו נישט האט עולא געזאגט מען קען נישט און שפעטער ביי עפעס א אנדערע הזדמנות האבן אנדערע תלמידים געפרעגט צו שמעון קען עס אוועקגעבן פארן מייבם זיין און אויף דעם האט עולא אויך געענטפערט אז אוודאי אז ער קען נישט, זאגט די גמרא יעצט כי אתא רבין אמר ריש לקיש פסק'נט הלכה אז בין יבם ואחר כך חילק, בין חילק ואחר כך יבם, לא עשה ולא כלום, והלכתא לא עשה ולא כלום, אז אין הכי נמי, שמעון טאר נישט פארקויפן די נכסים פון ראובן נישט פארן מייבם זיין און נישט נאכן מייבם זיין. זאגט די גמרא ווייטער, האבן מיר געזען אין די משנה א מחלוקת ר' מאיר און די חכמים, וועלכע פון די נכסים פון ראובן זענען משועבד צו רחל, האבן מיר געזען רבי מאיר האלט אז סיי די קרקעות און סיי די מטלטלין ביידע זענען משועבד צו רחל, און ממילא די אלע נכסים וואס שמעון ירש'נט דא פון ראובן אפילו די מטלטלין דארף ער פארקויפן, קויפן מיט דעם קרקעות, די קרקעות בלייבן משועבד צו רחל און די פירות קען ער עסן. חכמים האבן געזען קריגן זיך, חכמים האבן געזאגט אז די קרקעות טאקע זענען משועבד צו רחל, און שמעון טאר עס נישט צורירן, אבער די מטלטלין קען ער טון מיט דעם וואס ער וויל, און ממילא האבן די חכמים געזאגט, וחכמים אומרים האבן מיר געזען אין די משנה, אז פירות המחוברים לקרקע שלו, די פירות וואס זענען מחובר לקרקע, באלאנגען פאר שמעון, ער קען טון מיט דעם וואס ער וויל, נישט ווי רבי מאיר האט געזאגט אז ער דארף עס פארקויפן, און קויפן מיט דעם קרקעות, און די קרקע גייט פאר די פרוי, ניין, ער קען טון מיט דעם וואס ער וויל. פרעגט די גמרא, אמאי. פארוואס? והא כל נכסיו אחראין וערבאין לכתובתה. פשט, די פירות וואס זענען מחובר לקרקע האבן דאך א דין פון קרקע. און קרקע האבן מיר דאך געזען האלטן די חכמים אז אלע קרקעות זענען משועבד צו רחל. פשט די פירות המחוברים לקרקע זענען אויך משועבד צו רחל. איז וואס עפעס קען שמעון טון מיט דעם וואס ער וויל? ענטפערט טאקע די גמרא, ס'איז א טעות אין די משנה. אמר ריש לקיש, תני שלה, מען דארף טאקע גורס זיין שלה אנשטאט שלו. אז וואס אז די פירות המחוברים לקרקע שלה באלאנגט אויך פאר רחל ס'איז משעובד צו רחל און ממילא טאקע העט עס שמעון דארפן פארקויפן קויפן מיט דעם קרקעות די קרקע זיי משעובד צו רחל און די פירות העט ער קענען עסן. יעצט דרך אגב, רש"י רעדט אויס אז לכאורה פארוואס פונקט דא וועקט זיך אויף די גמרא מיט דער קשיא, לכאורה וואלט די גמרא געקענט פרעגן דער קשיא אויף א פריערדיגע משנה, ווייל אונז האבן דאך געזען די משנה דף ע"ט, אן ענדליכע מחלוקת צווישן ר' מאיר און די חכמים, דארט האט מען גערעדט לגבי א חתונה געהאטע פרוי וואס נאכן חתונה איז איר געפאלן נכסי מלוג, איז געווען דארט א נידון וועלכע זאכן דארף די מאן פארקויפן און קויפן מיט דעם קרקע, און וועלכע זאכן קען די מאן עסן, האט מען געזען דארט אז לגבי א פעלד וואס די פרוי האט גע'ירש'נט לאמיר זאגן די פרוי האט גע'ירש'נט א פעלד וואס איז אנגעפילט מיט פירות, איז ר' מאיר האט געזאגט מ'דארף אפשאצן וויפיל די פירות זענען ווערט, די פירות האט א דין פון קרן, און מ'דארף עס פארקויפן, קויפן מיט דעם קרקע, נאר נאכדעם קען די מאן עסן פיירות? חכמים האבן געזאגט ניין, חכמים האבן געזאגט די אלע פירות וואס ליגט דא אין פעלד גייט גראד צום מאן, ממילא פרעגט רש"י פארוואס דארט, פרעגט נישט די גמרא פארוואס, פארוואס האבן נישט די פירות א דין פון קרקע, איז אויף דעם ענטפערט רש"י ווייל ס'דא א גרויסע נפקא מינה דארט, וואס איז די תקנה דארט? דארט איז די תקנה אז כל עוד וואס ס'בלייבט איבער עפעס א קרן פארן פרוי מעג די מאן עסן פיירות, און ממילא דארט קען מען פארשטיין אז חזל האבן געזאגט, אז א פרוי וואס ירשנ'ט א בוים אנגעפילט מיט פירות, איז היות וואס די בוים בלייבט ביים פרוי, געבן די חכמים א כח פאר'ן מאן צו עסן די פירות. אבער דא, דא איז פשט בעצם גייט אלעס צו שמעון, נאר וואס, ס'דא א שעבוד אויף אלע נכסים פון שמעון צו רחל, און ממילא טאר ער עס נישט פארקויפן. איז דא, וואס עפעס זאל מען מחלק זיין צווישן די פירות און די בוים? ביידע האבן א דין פון קרקע, ביידע זענען משועבד צו רחל, איז וואס עפעס דא זאגן די חכמים אז שמעון מעג עסן די פירות, און טאקע ענטפערט טאקע די גמרא אז ס'איז נישט אזוי, שמעון קען נישט עסן די פירות און ס'איז טאקע משועבד צו רחל. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען אין משנה, כנסה הרי היא כאשתו, אז טאמער שמעון האט מייבם געווען רחל, איז זי פונקט ווי זיין פרוי, פרעגט די גמרא למאי הלכתא וואס די חידוש, פארשטייט זיך איינער וואס איז מייבם די פרוי, ווערט די פרוי פונקט ווי זיין פרוי, ענטפערט די גמרא, אמר ר' יוסי בר' חנינא, די חידוש איז לומר שמגרשה בגט, אז טאמער שמעון העט איר וועלן גט'ן העט וועלן גט'ן רחל, דארף ער איר געבן א גט, נישט חליצה ווי מ'עט באלד זעהן, און די צווייטע חידוש איז ומחזירה, אז נאכדעם וואס ער גט איר קען ער צוריק חתונה האבן מיט איר אזוי ווי יעדע פרוי, דאס איז די חידוש פון אונזער משנה, פרעגט די גמרא איך פארשטיי נישט מגרשה בגט פשיטא, פארשטייט זיך אז ער וויל איר גט'ן דארף ער איר געבן א גט, וואס דען? ענטפערט די גמרא ניין, מהו דתימא כ'וואלט ווען געמיינט אז שטייט אין פסוק ויבמה אמר רחמנא, די תורה זאגט יבמה יבא עליה, ולקחה לו לאשה, אז די יבם זאל מייבם זיין די פרוי, און ס'שטייט צום סוף נאכאמאל ויבמה, איז וואס לערנט מען פון ויבמה? ועדיין יבומין הראשונים עליה, קען מען לכאורה דרש'נען אז אפילו נאכדעם וואס שמעון איז מייבם רחל, האט זי נאך אלץ א דין פון א יבמה, און ממילא לא תיסגי לה בגט אלא בחליצה, טאמער שמעון וויל פטור ווערן פון איר, דארף ער סיי געבן א גט, און סיי געבן חליצה, ווייל זי האט נאך אלץ א דין פון א יבמה, קא משמע לן, דאס איז די חידוש פון די משנה אז ס'איז נישט אזוי אז נאכדעם וואס שמעון האט אים מייבם געווען דארף ער איר מער נישט געבן קיין חליצה נאר ער געבט איר א גט און זי גייט אוועק. פרעגט די גמרא ווייטער אויף די צווייטע חידוש מחזירה פשיטא פארשטייט זיך נאך א גט קען מען צוריק נעמען א פרוי? זאגט די גמרא ניין מהו דתימא כ'וואלט ווען געמיינט אז מצוה דרמא רחמנא עליה עבדה אז די תורה האט געגעבן א מצוה פאר א ברודער צו מייבם זיין די יבמה אבער בעצם ווען נישט די מצוה טאר מען נישט מייבם זיין א פרוי פון א ברודער ס'איז דא א ערווה ערוות אשת אח נאר ס'איז דא א מצוה איז די מצות יבום דוחה די ערווה אבער והשתא תיקום עליה באיסור אשת אח דא ברגע וואס שמעון האט גע'גט רחל האט ער שוין מקיים געווען די מצוה האט איר מייבם געווען איז יעצט טאמער דו גייסט נאכאמאל חתונה מיט איר דא ביסטו עובר אויף די איסור ערוות אשת אח קא משמע לן דאס איז די חידוש פון די משנה אז ס'איז נישט אזוי נאר היות וואס ער האט איר מייבם געווען ווערט זי געהעריג ווי זיין פרוי און טאמער ער גט איר קען ער איר שפעטער צוריק נעמען? איי פרעגט די גמרא ווער זאגט? ואימא הכי נמי, אפשר טאקע נאכדעם וואס ער גט איר טאר ער איר נישט צוריק נעמען? ענטפערט די גמרא ניין, אמר קרא, שטייט אין פסוק ולקחה לו לאשה, דרש'נט מען פון דעם כיוון שלקחה, נאכדעם וואס ער האט איר מייבם געווען, נעשית כאשתו, איז זי ממש ווי זיין געהעריגע פרוי. זאגט די גמרא ווייטער, האבן מיר געזען אין די משנה, בלבד שתהא כתובתה על נכסי בעלה הראשון, אז די כתובה פון די פרוי, דאס אז שמעון דארף באצאלן פאר רחל כתובה, איז די געלט קומט פון די נכסים פון ראובן. פרעגט די גמרא מאי טעמא, פארוואס טאקע? פארוואס דארף נישט שמעון זיך מתחייב זיין צו צאלן א נייע כתובה פארן פרוי? ענטפערט די גמרא ווייל אשה הקנו לו מן השמים, שמעון קען זאגן, נישט איך האב איר געקלויבט, די אייבערשטער האט מיר געגעבן די מצוה, און האט איר, איך האב איר נישט געטראפן אויפן גאס, און ממילא איך בין נישט מחויב איר צו געבן כתובה, מען דארף איר טאקע געבן כתובה אבער די כתובה וועט קומען פון ראובן'ס נכסים. אבער וואס? זאגט די גמרא דרך אגב אז ואי לית לה מראשון, טאמער ראובן האט נישט געהאט קיין נכסים, שמעון האט גארנישט געיארשנט פון ראובן, איז דא אית לה משני, דא דארף שמעון זיך יא אונטערנעמען צו באצאלן כתובה, פארוואס ווייל ס'איז א תקנת חכמים, כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה, איינע פון די עיקר נקודות פון כתובה איז אז א מענטש זאל נישט גרינגערהייט גט'ן זיין פרוי, איז כדי טאקע ס'זאל נישט זיין א מצב א פרוי וואס האט נישט קיין כתובה, ווייל אז יא וועט איר די מאן גרינגערהייט גט'ן, איז באופן וואס ראובן האט נישט איבערגעלאזט קיין נכסים, דארף שמעון אליין שרייבן כתובה. זאגט די גמרא ווייטער, מ'געזעהן אין די משנה, לא יאמר לה הרי כתובתיך, אז שמעון זאל נישט זאגן פאר רחל, דא נאדיר דיין כתובה, און די רעשט פון די נכסים קען איך טוהן מיט דעם וואס איך וויל, ניין, אלע נכסים זענען משועבד צו רחל. האט די משנה צוגעלייגט, אז די זעלבע זאך יעדע מאן און יעדע פרוי, א מאן זאל נישט זאגן פאר די פרוי, דא נאדיר דיין כתובה, און די רעשט איז מער נישט משועבד צו דיר, ניין, מ'זאל דאס נישט טוהן. יעצט פארוואס טאר מען דאס נישט טוהן האט מען שוין נעכטן געזעהן, אז ס'איז אן עצה טובה, חזל האבן געגעבן עצה טובה סיי פאר שמעון און סיי פאר יעדער מאן אז ער זאל נישט מייחד זיין כתובה געלט פאר זיין פרוי, פארוואס? אלץ איבה ווייל די פרוי קען דאס זען און זי וועט זאגן אה דו ווילסט מיך גט'ן, זי וועט זיך שלאגן מיט אים, זי וועט זיך קריגן מיט אים, זאגט מען א עצה טובה סיי פאר שמעון סיי פאר יעדער מאן, טו נישט אזא זאך. פרעגט די גמרא מאי וכן, וואס איז די חידוש אז די משנה לייגט צו אז די זעלבע זאך איז ביי יעדע מאן און יעדע פרוי? פארשטייט זיך נאכדעם וואס די משנה זאגט אונז די דין ביי שמעון און רחל איז די זעלבע זאך ביי יעדער מאן יעדער פרוי, קיינער טאר זיך נישט ארום קריגן, נאר ביי שמעון און רחל האבן חזל מתקן געווען מען זאל זיך נישט שלאגן? ענטפערט די גמרא ניין, ווייל מהו דתימא, איך וואלט ווען געמיינט ווען נישט די משנה לייגט צו אז די זעלבע דין איז ביי יעדער מאן אז די זעלבע עצה טובה איז דא ביי יעדעם, וואלט איך געזאגט התם הוא דלא כתב לה דקנאי ודקנינא, פשט, ביי שמעון און רחל, שמעון שרייבט דאך נישט קיין כתובה פאר רחל, נאר וואס? וועלכע נכסים באקומט רחל? די נכסים פון ראובן. און ממילא וואלט איך געזאגט אז דא איז טאקע דא אן עצה טובה פאר שמעון. דא איז דא א חשש אז זיי גייען זיך ארומשלאגן. פארוואס? ווייל דא איז די חשש אזוי, די פרוי, די רחל, זעט אז איר מאן לייגט אוועק פון די געלט פון ראובן לייגט ער אוועק כתובה געלט, און די רעשט וויל ער טון מיט דעם וואס ער וויל. איז די פרוי הייבט אן מורא האבן אז זי גייט צום סוף דערלייגן דאס גאנצע געלט, פארוואס? ווייל די געלט וואס איר מאן האט איר אוועקגעלייגט, וואס שמעון האט אוועקגעלייגט, האט זי מורא עס וועט פארלוירן ווערן, און די רעשט פון די געלט, וועט ער טון מיט דעם וואס ער וויל, ער וועט עס פארקויפן, עס וועט נישט בלייבן קיין זכר, לאמיר שוין זאגן אז מען וועט עס יא קענען נאכגיין, וועט זי דארפן זיך פארען מיט דעם, גיין אין דין תורות, זי האט מורא, זי ציטערט, איז שלאגט זי זיך ארום מיט שמעון אויף דעם, איז דארט טאקע האבן חזל געגעבן א עצה טובה פאר שמעון, טו דאס נישט. אבער אבל הכא, אבער ביי יעדע מאן און יעדע פרוי, דכתב לה דקנאי ודקנינא, אימא סמכא דעתה, ביי יעדע פרוי, א נארמאלע פרוי האט נישט מורא אז די מאן וועט נישט האבן פון וואו צו באצאלן כתובה, ווייל אפילו לאמיר זאגן די מאן לייגט אוועק כתובה געלט פאר די פרוי, און יעצט טוט ער מיט די רעשט פון זיינע נכסים וואס ער וויל, האט די פרוי נאך אלץ נישט מורא, לאמיר זאגן די מאן עט אוועקנעמען אוועק געבן אלע זיינע נכסים, אבער ווי נישט ווי, אז עט קויפן שפעטער נאך א נכס, איז די נייע נכס משועבד צו איר, פשט זי האט אלעמאל פון וואו צו נעמען כתובה, איז נארמאל א פרוי שלאגט זיך נישט ארום מיטן מאן אפילו ווען די מאן טוט אזא זאך, קא משמע לן, דאס איז די חידוש פון די משנה אז ס'איז נישט אזוי, די חידוש פון די משנה איז אז נישט דאס איז בכלל די מחלוקת דא, נאר וואס איז די מחלוקת, די מחלוקת איז אז א פרוי זעט ווי איר מאן גרייט צו כתובה געלט האט זי מורא אז איר מאן וויל איר נישט, אז איר מאן וויל איר גט'ן, און דאס איז גורם א איבה, און די איבה איז דא סיי ביי שמעון און רחל, און סיי ביי יעדע מאן און יעדע פרוי. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען אין די משנה, גרשה אין לה אלא כתובתה, אז טאמער שמעון גט רחל, דעמאלטס באקומט רחל נאר די כתובה געלט, די מנה מאתים וואס מען איז איר שולדיג, אבער די רעשט פון ראובן'ס געלט, יעצט פלוצלינג ווערט עס שמעונ'ס, ער קען טון מיט דעם וואס ער וויל. איז די גמרא מדייק, גרשה אין, לא גרשה לא, טאמער שמעון גט איר נישט, קען ער גארנישט טון מיט ראובן'ס נכסים ווילאנג ער געט איר נישט איז אלע נכסים משועבד צו איר, קא משמע לן, פון דא זעהן מיר, דא זעהן מיר קלאר א דיוק אין די משנה כדרב אבא, אזוי ווי רב אבא האט געזאגט ווי מען האט געזעהן אין די פריערדיגע בלאט, אז שמעון טאר טאקע נישט צורירן ראובן'ס נכסים ווילאנג ער האט נישט געגעט פאר רחל, איי דא איז הערשט די חידוש? ווי רש"י זאגט פארוואס איז נישט די חידוש פון פריערט, מען האט דאך יעצט געזען אז ס'איז געשטאנען אין די משנה אז א מאן טאר נישט זאגן פאר די פרוי הרי כתובתיך נעם דיר די געלט און די רעשט פון די געלט טו איך מיט דעם וואס איך וויל, זעהן מיר אז ער טאר טאקע גארנישט טון מיט די רעשט פון די געלט ווילאנג ער האט חתונה געהאט מיט איר, איז ווי רש"י זאגט אז אזוי ווי מען האט געשמועסט יענץ איז נאר א עצה טובה, דא זעהן מיר אז ס'איז נישט קיין עצה טובה, פשט, ס'איז מער ווי א עצה טובה, ער קען עס נישט צורירן אפילו אז ער וויל, זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען אין די משנה אז החזירה הרי ככל הנשים, ואין לה אלא כתובתה, אז טאמער שמעון נעמט צוריק רחל נאכדעם וואס ער האט איר געגעט, איז זי פונקט ווי יעדע פרוי, און יעדע פרוי, ווען א מאן געט יעדע פרוי, און ער האט שפעטער צוריק חתונה מיט איר, דארף ער נישט שרייבן נאך א כתובה, דא אויך, אז שמעון האט צוריק חתונה מיט רחל, דארף ער נישט שרייבן א נייע כתובה, נאר זי קריגט די זעלבע כתובה פון פריערט א שעבוד פונעם ערשטן מאן. פרעגט די גמרא, החזירה מאי קא משמע לן, פשט וואס די חידוש, פארוואס זאל מיך איינפאלן אז שמעון און רחל זענען אנדערש פון יעדע מאן און יעדע פרוי, תנינא, מען האט דאך שוין געלערנט אין א משנה, אז המגרש את האשה ומחזירה על מנת כתובה ראשונה מחזירה, אז יעדער מאן וואס געט זיין פרוי און האט צוריק חתונה מיט איר, האט ער חתונה מיט איר על דעת די ערשטע כתובה, ער דארף נישט שרייבן א נייע כתובה, איז דא אויך וואס זאל דא זיין אנדערש? ענטפערט די גמרא איז דא דא א חידוש, מהו דתימא איך וואלט ווען געמיינט אז אשתו הוא דאיהו כתב לה כתובה מיניה, אז דער מאן וואס געט די פרוי ער איז דער וואס האט געשריבן די ערשטע כתובה, פאר דעם די צווייטע מאל האט ער חתונה מיט איר על דעת די ערשטע כתובה, אבל יבמתו, אבער דא שמעון און רחל,

פריוון פונעם ערשטן מאן, זאגט ער די גמרא ווייטער, אמר רב יהודה, האט רב יהודה געזאגט, בראשונה היו כותבין לבתולה מאתים ולאלמנה מנה, אנפאנג האט מען געשריבן כתובה פאר בתולה מאתים, פאר אלמנה מנה, אבער מען האט נישט משעבד געווען די נכסים, והיו מזקינין ולא היו נושאין נשים, און די מענער זענען אלט געווארן, און זיי האבן נישט חתונה געהאט ווייל פרויען האבן נישט געוואלט חתונה האבן מיט מענער, זיי האבן מורא געהאט אז היות אז די נכסים זענען נישט משועבד, וועט מען זיי נישט באצאלן די כתובה, די מענער וועלן באהאלטן די געלט, זיי וועלן אוועקגעבן די געלט צו וואס, ס'וועט גארנישט בלייבן פאר זיי. עד שבא שמעון בן שטח ותיקן, כל נכסיו אחראין לכתובתה, ביז שמעון בן שטח האט מתקן געווען אז אלע נכסים פון די מאן זענען משועבד צו די פרוי צו די כתובה, און נאכדעם האבן די פרויען צוריק אנגעהויבן חתונה האבן. זאגט די גמרא תניא נמי הכי, אונז האבן אויך געלערנט אין א ברייתא, בראשונה היו כותבין לבתולה מאתים ולאלמנה מנה, אנפאנג איז טאקע אזוי געווען אז מען האט נישט משעבד געווען, והיו מזקינין ולא היו נושאין נשים, די פרויען האבן נישט געוואלט חתונה האבן, התקינו, האבן די חכמים מתקן געווען, שיהיו מניחין אותה בבית אביה, אז די מענער, איידער מען האט חתונה, דארף מען נעמען די כתובה געלט און עס געבן פארן פרוי, די פרוי זאל טון מיט דעם וואס זי וויל, זאל עס טראגן, מען האט עס געטראגן צו איר טאטע אין שטוב, פשט די געלט זאל זיין געצאלט פון פריער. אבער מען האט גארנישט אויפגעטון מיט די תקנה, פארוואס? ווייל ועדיין כשהוא כועס עליה אומר לה, לכי אצל כתובתיך, ווייל וואס איז געשען? די מענער האבן שוין באצאלט די כתובה, נאך פארן חתונה האט מען געדארפט באצאלן כתובה, און במילא איינע פון די עיקר תפקידים פון די כתובה איז, אז א מאן זאל זיך נישט אזוי שנעל יאגן צו גט'ן זיין פרוי, ווייל ער ווייסט אז טאמער ער גט איר, דערלייגט ער געלט, איז דא. טאמער יעדער איינער האט געדארפט צאלן פון פריערט ממילא איז מאכט די מאן א חשבון די געלט האב איך שוין סייווי דערלייגט געגאנגען יעדער האט געגעט די פרוי א מאן האט זיך אויפגערעגט אויפן פרוי האט געזאגט גיי נעם דיך דיין כתובה די כתובה איז סייווי ביי דיר גיי אוועק איז געווען דא א גרויסע פראבלעם איז התקינו האט מען געטוישט די תקנה שיהיו מניחין אותה בבית חמיה אז נישט פשט די געלט גייט צו איר אין שטוב נאר די געלט בלייבט ביים מאן אין שטוב אבער די געלט דארף געצאלט ווערן. און וואס האבן די פרויען געטון מיט די געלט ביי זייער מענער אין די שטוב? איז עשירות עושות אותה קלתות של כסף ושל זהב, רייכע פרויען האבן קריגן גרויס כתובה געלט, האבן זיי געמאכט פון דעם אזא סארט רש"י זאגט אזא סארט סל, אזא בעסקעט וואס מען לייגט אויפן קאפ, ס'איז געמאכט פון גאלד און זילבער, און מען לייגט דארט אריין פעדעמער, און עניות, ארעמערע פרויען, האבן עס גענומען די כתובה געלט און געמאכט פון דעם היו עושות אותה עביט של מימי רגלים אזא סארט בית כסא, אבער על כל פנים דא היות וואס די מאן האט זיך געקענט באנוצן מיט די זאכן וואס די פרוי האט געמאכט ס'איז געווען ביי אים אין שטוב און ווי תוס' זאגט ער האט עס געקענט נוצן אלס משכון איז פשט די מאן האט הנאה געהאט פון דעם איז אז ער האט הנאה געהאט פון דעם דא האבן חכמים געהאלטן דארף מען נישט חושש זיין אז די מאן וועט אזוי שנעל גט'ן די פרוי, ווייל ווי נישט ווי ער גייט דערלייגן די אלע זאכן, די כלים, די קלתות, מיט די עביט של מימי רגלים, ער גייט עס דערלייגן, אבער ועדיין עס האט נאך אלץ נישט געהאלפן, ווייל כשכועס עליה אומר לה, טלי כתובתיך וצאי, ווייל ווי נישט ווי, די געלט איז שוין נישט געווען די טאש פון די מאן, איז יעדע מאל א מאן האט זיך גערעגט אויף די פרוי, האט ער געזאגט נעם דיר דיין כתובה און גיי ארויס פון דא, עד שבא שמעון בן שטח ותיקן שיהא כותב לה כל נכסי אחראין לכתובתה, ביז שמעון בן שטח האט מתקן געווען טאקע אז מען באצאלט נישט פון פריערט, די געלט קומט פון זיין טאש, איי די פרויען וועלן נישט וועלן חתונה האבן, איז טאקע אלע נכסים פון די מאן איז משועבד צום פרוי, און דעמאלטס האבן די פרויען מסכים געווען חתונה צו האבן, הדרן עלך האשה שנפלו, הדרן עלך האשה שנפלו, הדרן עלך האשה שנפלו.